שלום וברכה. ס'האבן מענטשן אנומלט מיטגעהאלטן אפאר שטורמישע טעג פון שווערע ראיאטן, דורכאויס וועלכע כוליגאנעס האבן זיך ארומגעדרייט, גערויבט און געפלינדערט, געהאקט פענסטערס און איינגעבראכן אין געשעפטן איבער אסאך גרויסע שטעט לענגאויס און ברייטאויס די פאראייניגטע שטאטן. ס'איז נאכנישט אינגאנצן פארטיג, אבער די מצב האט זיך שוין היבש בארואיגט, היבש היבש בארואיגט, ס'איז שוין יעצט דאכט זיך סאך נאנטער צו געווענטליך ווי צו ראיאטן ווי די מצב איז געווען פאריגע וואך. יעצט ווי יעדער איינער ווייסט שוין האט די פאליציי נישט באוויזן צו. מינימיזירן, שוין אפגערעדט פון אינגאנצן אפשטעלן און דערשטיקן די כוואליע פון ווילדערייען. פארוואס ס'איז אזוי געווען איז אן אפענע שאלה, און די תירוץ וועט ווארשיינליך ארויסקומען אין די צוקונפט און אפשר נישט. די שאלה איז צי די פאליס האט נישט געוואלט, צי זיי האבן נישט געקענט, אונטערשטע שורה איז, זיי האבן נישט, זיי האבן נישט באוויזן. אבער דאס איז שוין ווייניגער וויכטיג דא. ס'איז אבער יא דא א מקצוע פאר זיך. וואס צו טון וויאזוי די פאליציאנטן זאלן באהאנדלען ראיאטן, ס'דארף דאך זיין א מהלך, ראיאטן איז נישט קיין ערשיינונג וואס איז יעצט נולד געווארן, שוין אפאר הונדערט יאר לכל הפחות, מסתמא אפילו מער, וואו ס'דא אזא מין זאך אז מ'מאכט ראיאטן, בירגערס מאכן ראיאטן, און ס'דא די א פאליצייאישע קראפט וואס דארף זיך דערמיט ספראווען, דארף זיך דערמיט אפגעבן, דארף עס קענען אפשטעלן אדער כאטש איינצוימען און ברענגען אונטער קאנטראל. סאו ס'איז דא אזא מהלך, ס'איז דא אזא זאך, הגם ס'ארבעט נישט אייביג, ס'איז דא גענוג מאל, גענוג פאלן, נישט נאר דא אין ניו יארק אין אמעריקע, נאר אויכעט איבער די וועלט, ווי די טאקטיקן וואס די פאליציאנטן נעמען אונטער, און ווען מ'רעדט שוין ווען זיי טוהן עס יא אויף דעם אופן ווי זיי דארפן, וויאזוי זיי זענען טרענירט, איז דא גענוג מאל ווען ס'ארבעט נישט. אונז העמיר שוין זעהן פארוואס. קודם לאמיר זעהן וואס די מהלך איז. איז קודם ווייסט מען אז ס'איז דא א עקסטערע פליגל אין די פאליציי אגענטור וואס איז ראיאט פאליס. ראיאטן פאליציאנטן זייער עיקר אויפגאבע איז אפצושטעלן ראיאטן אדער עס ווי געזאגט איינצוימען און ברענגען אונטער קאנטראל. סאו די ערשטע פראבלעם, די ערשטע דילעמע וואס די ראיאט פאליציאנטן באגעגענען, וואס זיי דארפן פעיסן, צו וואס זיי דארפן זיך צוגרייטן, איז די עצם פאקט אז זיי זענען א מיעוט, און צומאל, ווי אינעם פאל מיט די יעצטיגע כוואליע פון ראיאטן, זענען זיי ממש א מיעוט דמיעוט, קעגן די מענטשן וועמען זיי דארפן באקעמפן אדער קאנטראלירן. ס'וועט אייביג, אדער כמעט אייביג וועלן זיין מער פראטעסטירערס, מער מענטשן וואס פירן דורך ראיאטן וואס דארפן ברענגען, געברענגט ווערן אונטער קאנטראל. ווי פאליציאנטן וואס דארפן זיי ברענגען אונטער קאנטראל, וואס דארפן זיי קאנטראלירן, ס'איז פשוט א מציאות, סאו דארפן זיי, די ערשטע אישו מיט וואס מ'דארף זיך ספראווען, צו וואס מ'דארף אויפקומען מיט א עצה, א טאקטיק, איז וויאזוי א מיעוט זאל קענען קאנטראלירן א רבים. און ס'איז אמת, אונז אלע ווייס מיר אז די פאליציאנטן זענען באוואפנט, און די פראטעסטירערס אין אלגעמיין נישט. און אפילו ווען יא, איז עס ווייטער ס'איז א מיעוט וואס וועט זיין באוואפנט. די גרויסע רוב, די גרויסע מערהייט פון פראטעסטירערס וועלן נישט זיין באוואפנט, און אפילו ווען יא, העט עס זיין, העט עס בכלל נישט זיין קיין פארגלייך צו די וואפנס און די מושטירונג וואס די פאליציאנטן האבן. נאר וואס דען? אונז ווייסט מען אז מען קען נישט נוצן קיין הייס געווער. ביי פראטעסטן, און אפילו ביי ראיאטן ווייסט מען אויכעט אז מען קען נישט, ס'גייט נישט אזוי, ס'איז א עקסטערע שאלה צו ס'איז גוט אזוי צו ס'איז נישט גוט אזוי, אבער מען רעדט פארשטייט זיך אליין ווען מענטשליכע לעבן זענען אין א סכנה, אבער דאס איז די מציאות, מען נוצט נישט, מען טוט נישט, און ווען ס'קומט צו אזא פאל ווי יעצט, און מען רעדט בעיקר פון שעדיגן פראפערטי, פון שאדן מאכן, גנב'נען און שאדן מאכן, פלינדערן און רויבן פון געשעפטן. ס'טייטש ס'איז נישט די ציל איז נישט לרעת עכט קיין מענטשן, און אפילו ווען יא איז עס נישט קיין ממשות'דיגע סכנה אויף קיינעמ'ס לעבן, דעמאלטס איז דאך זיכער אז נוצן הייס געווער איז אויסגעשלאסן, דאס איז די פאקט קודם. סאו די פאליציאנטן דארפן זיך קענען אן עצה געבן אן נוצן געווער. סאו די ערשטע זאך וואס זיי טוען איז זיי געבן, ס'איז אזא פסיכאלאגישע זאך אז זיי געבן דעם איינדרוק כאילו זיי זענען דא שטערקער.

כל מיני אנגריפן וואס זיי דארפן פעיסן, מענטשן ווארפן זאכן, מען האט געזען אין אנדערע פלעצער אין מעקסיקא ממש ווי ראיאטערס האבן פרובירט, בפועל ממש, אונטערגעצינדן ממש מיט פייער פאליציאנטן, און דא אין אמעריקע אויך האט מען געווארפן אויף די פאליס אביעקטן און זאכן ממש וואס זענען כדי להמית, שטיינער, ציגל און נאך זאכן, איז קודם דארפן זיי זיך קענען באשיצן. אבער חוץ דעם געבט עס אויך דעם איינדרוק און ס'איז אויסגעשטעלט אזוי ווי עפעס וואס ווארפט אפ א פחד, מ'זעט נישט קיין מענטש, מ'זעט נאר ווי עפעס ווי א שווארצע מאשין פאר זיך, און נישט איינס נאר א גאנצע מחנה, מ'זעט אזוי ווי סאו די פאליציאנטן, די ראיאט פאליס ווערן פארוואנדלט אין איין גרויסע שטיק מאשין, עפעס אזא בחינה, און דאס איז פארשטייט זיך אליין יעדער ווייסט אז ס'איז נישט אזוי, אבער פסיכאלאגיש האט עס דעם אפעקט אויף מענטשן. אויף זייער סאבקאנשעס אפילו. ס'איז נישט מסתבר אז עימיצער מאכט דעם חשבון אז ער דיעלט דא מיט א מאשין, און ער קען עס אפפרעגן, ער קען עס מנתח זיין, צעלייגן, אנאליזירן, ס'איז יא, ניין, באמת איז דאך עס בסך הכל אסאך מ, אסאך יחידים, פונקט ווי איך, איך און דו, אין מיין לאגער, מיינע מענטשן דא, די פראטעסטירער וואס פירן דורך די ראיאטן, אויך עס איז אסאך יחידים, וואס צוזאמען איז עס א מאסע. זעלבע זאך מיט די פאליציאנטן, הגם זיי זעען אויס די זעלבע, קיינער מאכט נישט דעם חשבון, פסיכאלאגיש האט עס דעם אפעקט אויף א מענטש. און נאכדעם איז דא די אופן וויאזוי די פאליס שטעלט זיך אויס און וויאזוי זיי באוועגן זיך, און ס'האט א גאנצע ס'איז א מהלך פאר זיך, ס'איז אויסגעשטעלט פונקטליך ווער ס'גייט וואו און וויאזוי און וואס יעדעם'ס תפקיד איז. אבער קודם וועט מען זיך באגעגענען געווענטליך מיט א שורה, ס'איז א שורות פון שורות. פון פאליס לייט, סאו די ערשטע שורה וועט געווענטליך זיין, געדעכט, פאליס לעבן פאליס לעבן פאליס לעבן פאליס אקסל צו אקסל אויף די גאנצע ברייט פונעם שטח וואס זיי ווילן דעקן, וואס זיי ווילן קאנטראלירן. און ווען זיי באוועגן זיך, ווען זיי גייען, מארשירן זיי, ממש ס'איז א זייער אמתן בחינה פון א מארש פון מיליטער לייט, פון סאלדאטן, קענסט זען ממש מארשירן. זיי שפאצירן נישט סתם אזוי, ס'האט א אופן וויאזוי זיי גייען, זיי גייען צו א געוויסן טאקט, און זיי גייען אינאיינעם, ממש ווי סינקראנייזד, נישט ממש אויף א אופן פון א מיליטערישע ארדענונג, אבער יא, ווי מען זאגט אין יוניסאן הייסט עס, אז זיי באוועגן זיך, זיי רירן זיך פון פלאץ צוזאמען. ווייטער, דאס קומט באשטעטיגן און צוגעבן. נאך קאלער צו די פסיכאלאגישע אפעקט אז מען רעדט דא פון א גרויסע שטארקע שרעקעדיגע פנים'לאזע מאשין. יעצט ווען די פאליס גייען געווענטליך ווען זיי מארשירן, די ראיאט פאליס, איז דא אפאר שורות, ס'איז דא די פראנט שורה, נאכדעם איז דא אונטער זיי גייען געווענטליך צוויי אדער דריי מענטשן, נישט קיין לאנגע שורה נאר. צוויי אדער דריי מענטשן, און די זענען געווענטליך די קאמאנדירן, די וואס פירן אן מיט דעם גאנצן באטאליאן, מיט דער גאנצער גרופע, מיט יענע באשטימטע גרופע פון פאליס, און זיי דירעקטירן די באוועגונגען און די שריט פון דער גאנצער גרופע. דערצו זענען געווענטליך אויך דא דארטן אין די צווייטע שורה, וואס איז אסאך מער שיטער, ווי געזאגט, ס'באשטייט נאר פון צוויי דריי אדער פיר מענטשן, אין די צייט וואס די ערשטע שורה קען זיין פופצן צוואנציג און אפילו פערציג, פארשטייט זיך ס'ווענדט זיך אין די שטח וויפיל מ'דארף דא דעקן, איז אין די צווייטע שורה וועט זיין די קאמאנדיר, און ס'זאלן אויך זיין אפאר פאליציאנטן וואס זענען באוואפנט מיט טרערן גאז, פעפער ספרעי, און אנדערע אזעלכע צוגעהערן וואס מ'נוצט אין פאל ס'פעלט אויס. די דריטע שורה באשטייט געווענליך פון פאליציאנטן וואס זענען, וועמענס ציל, אויפגאבע, איז דורכצופירן ארעסטן. סאו פארשטייט זיך אליין ווען מ'דילט מיט א גרופע. מ'רעדט שוין נישט פון טויזנט מענטשן, אפילו פון פופציג מענטשן, איז זייער שווער זיך צולאזן און ארעסטירן פופציג מענטשן אויפאמאל, און די פאליס וועט געווענטליך פאוקוסן אויף די גרעסטע טראבל מעיקערס, אויף די היץ-קעפ, אויף די אנדרייערס און אויף די פירערס. און וואס זיי וועלן טון, די אנדרייערס און פירערס וועלן אפטמאל זיין אין די פראנט, זיי זענען די ווייז גייס ווי מ'זאגט, די חברה, און זיי וועלן גיין אין פראנט און זיי וועלן זיך גיין רייצן און טענה'ן און אפילו ווערן פיזיש, פיזיש ווייעלענט מיט די פאליס איז וואס וואס וועט געשען אין אזא פאל, די ערשטע שורה וועט זיך עפענען, די פאליס וועט זיך געבן א ריק און עפענען א לאך אין די ערשטע שורה און כאילו איינשלינגען די איינס צוויי דריי פיר טראבל מעיקערס וואס מען דארף ארעסטירט ווערן, אז ס'וועט זיך מאכן א לאך ביז די דריטע שורה און דארטן וועלן די יענע די דריטע שורה פאליציאנטן וועלן יענע באפאלן אטאקירן די. געצילטע מענטשן און זיי ארעסטירן. נאכדעם קומט די פערדע שורה וואס איז א בעקאפ אז ווען די פאליס פון די ערשטע שורה וואס האבן די שווערסטע דזשאב, זיי זענען דאך ממש אין די פראנט און זיי פעיסן די פראטעסטירערס, די טומלערס, זיי, ווען יענע ווערן מיד, די פאליס פון די ערשטע שורה, טוישט מען זיך אויף. די בעק שורה קומט אין פראנט און די ערשטע שורה גייט אין בעק און דארטן כאפן זיי דעם אטעם און רוען זיך אפ. איז דער מהלך וואלט געדארפט זיין אפעקטיוו אין טעאריע, אבער ס'איז נישט אינגאנצן אזוי, ס'איז אייגנטליך ווייט נישט אזוי, פארוואס? ווייל די פאקט אז די פאליציאנטן שטעלן ווערן אהערגעשטעלט ווי זיי זענען איין גרויסע שטיק, ווי געזאגט, איין גרויסע שטיק, איין גרויסע, ס'איז נישט קיין יחידים, מענטשן מיט פנימ'ער, וואס ווען דאס וואלט ווען געווען, ס'וואלט געווען פאליסלייט עקסטער, נישט אנגעטון אזוי ווי דעם אופן ווי זיי גייען אנגעטון דורכאויס ראיאטן. וואלטן מענטשן מער געזען פאר זיך איך קעגן יענעם, אקעי מיין שונא איז די פאליס אבער די שנאה צום אינדיווידועל צום יחיד פאליציאנט איז נישט אזוי שטארק ווי ווען איך זעה מיך מיט א פאליצייאישע קראפט וואס האט נישט קיין פנים אפילו ס'איז ווי, ווי געזאגט איין גרויסע שווארצע מאשין. איז צוויי זאכן געשען דא קודם כל די. די געפיל פון די פראטעסטירערס אז מען האט דא א קאמאן שונא, אז מען האט דא אן אייניגן שונא, אן אייניגן פיינט, ווערט סאך שטערקער, און אויך איז די אייניגע שונא מער איין ציל. ווען ס'איז דא פאליציאנטן, די פענעמער אליין, די געבוי פונעם גוף, און די אנדערע אייגנשאפטן וואס טיילן אפ מענטש פון מענטש לגבי דעם אויסזען, פאלט דא אוועק, ווען יענץ איז דא ווערט אזוי ווי די די קאנצענטראציע פון די שנאה און די קעגנערשאפט ווערט צושווימען, ס'ווערט אביסל מער מינימיזירט און אפגעוועפט א משהו, ס'נעמט אראפ די שארפקייט. קודם איז עס נישט קיין פאראייניגטע זאך, די זאך וואס פאראייניגט דעמאלטס די פאליציאנטן איז זייער יוניפארמס, ס'נישט די זעלבע זאך, און נאך א זאך, און יעדער איז א יחיד דארטן, אקעי יעדער באלאנגט צו דעם זעלבן, יעדער איז א מיטגליד, ער איז א חלק פון יענעם. קאנצעפציע וואס איך האב אין קאפ די פאליס אבער איך דיל דא מיט יחידים שוין און איך זעה זייערע פענעמער און מען קען אזוי ווי ווי מען זאגט קאמיוניקירן אויף א געוויסן אופן אפילו מיט שטום שפראך אגב ס'איז א מציאות וואס שטודיעס ווייזן איז ווען צוויי מענטשן שמועסן איז רוב פון די קאמיוניקאציע איז נישט אין ווערטער רוב פון די קאמיוניקאציע איז באשטייט נישט פון די פון מויל וואס איינער זאגט און די צווייטער הערט אדער נאכדעם ענטפערט. ס'באשטייט מער פון וואס מ'רופט שפת הגוף, באדי לענגווידזש, די פעישעל עקספרעשאנס, דאס הייסט די אויסדרוקן און גרימאסן וואס די מענטש מאכט מיטן פנים. כ'געדענק נישט וואס די נומבער איז, זיבעציג, אכציג צו אפשר אפילו ניינציג פראצענט פון די קאמיוניקאציע, ס'הייסט וואס וואס מענטשן טוישן אויס אין מעסעדזשעס צווישן זיך, איז אין שטום שפראך, איז זאכן וואס געשען סובקאנשעסלי, ס'געשענט נישט באוואוסטזיניג. איז ווען די פאליציאנטן זענען יחידים. און זענען נישט אינגאנצן אנגעטון אזוי ווי דעם אופן ווי זיי זענען, איז דא א געוויסע סארט מענטשליכקייט, ס'איז דא א מין עלעמענט פון אנושיות, פון מענטשליכקייט וואס פאלט אוועק ווען זענען אלע אנגעטון אויפן זעלבן אופן, אלע פאליס מיט די זעלבע פון קאפ ביז פיס אנגעטון אין שווארץ און נאכדערצו אזוי שווער באוואפנט. סאו דאס מיינט אז די פאקט וואס די פאליס נעמט אן דעם טאקטיק, וואס איז לכאורה זייער ווירקזאם, ס'האט א פסיכאלאגישן אפעקט, האט עס אבער א פסיכאלאגישן אפעקט אויך אויף פארקערט, אז די שונא איז יעצט קאנצענטרירט, ער האט נישט קיין מענטשליכע צורה, ס'נישט ס'פעלט דער עלעמענט פונעם מין מענטש פון די געפיל וואס קומט מיטן זען א צווייטן מענטש, און במילא איז סיי די שנאה און די קעגנערשאפט איז מער קאנצענטרירט און ס'איז אויך אויף א שטערקערן אופן אויף א גרעסערן פארנעם. יעצט לאמיר ארויסקריכן פון די גרופע שווארץ געקליידטע פאליציאנטן און לאמיר געבן א טאנץ אריבער צו די צד שכנגד, צו די פראטעסטירערס, צו די וואס פירן דורך די ראיאטן, לאמיר א משהו זיי פרובירן צו פארשטיין. יעצט ראיאטן באשטייט נישט אייביג פון א גאנצע מחנה יחידים וואס האבן זיך אראפגעזעצט און געמאכט א פלאן, א חשבון, אז מען גייט דא ווילדעווען, מען גייט דא דורכפירן ראיאטן, מען גייט אויסהאקן שויבן, מען גייט רויבן, פלינדערן, פארפירן, טומלען, שלאגן, זייער אסאך מאל געשענט עס נישט מיט א לכתחילה'דיגע חשבון וואס מ'האט זיך געמאכט, ס'געשענט. פארוואס געשענט עס? איז די עיקר סיבה איז ווייל א גרופע, א מחנה, א קראוד, איז אנאנימעס, ס'האט נישט קיין נאמען, ס'האט נישט קיין אידענטיטעט. יעדע, א מענטש, א יחיד, איז ער. ער זעט אויס אזוי, ער איז אזוי, ער האט א נאמען. קיצור ער איז דעפינירט ווען סקומט צו א קראוד איז נישט דא קיין איינער נישט דא קיין אינדיווידואלס נישט דא קיין יחיד יעדע מענטש פארלירט אין א געוויסן זין זיין סענס אוו אינדיווידואליטי זיין געפיל פון יחידות פון זיין א יחיד פון זיין איינער. איז וואס עס געשענט אין אזא פאל איז אז ער נעמט ווייניגער אחריות אויף זיינע מעשים, ס'איז א ס'איז א מציאות, ס'איז טאקע נישט למעשה אמת, כ'מיין ווען ווען עימיצער באגייט אן עוולה, ווען עימיצער האקט אויס א פענסטער, האט ער אויסגעהאקט דעם פענסטער אפגעזען צו ער האט עס געטון איינער אליין, אז די גאס איז געווען ליידיג בשעת מעשה, אדער ער איז געווען צווישן א מחנה מיט נאך טויזנט מענטשן. ס'איז אויך נישט קיין נפקא מינה צו ער האט עס געטון מיט א רואיגקייט פאר שוואוילטאג, אדער ווייל ער איז אויפגעברויזט און האט כאילו א גוטע סיבה עס צו טון, האט על כל פנים א גוטע סיבה צו זיין אויפגעברויזט יעצט, נישט קיין נפקא מינה, די אקט איז די זעלבע, אבער ביים מענטש האט עס אן אנדערען אפעקט, דאס אז ער איז צוזאמען, ער איז איינער פון א גרויסע גרופע מענטשן וואס טומלען און רודערן און שרייען, בפרט נאך אויב. ס'איז די, מען זאגט, די זעלבע קאוז. דאס איז אמת אפילו ווען ס'איז קעגנערישע גרופעס, אפילו און אפילו ווען די זאך וואס פאראייניגט די גרופעס איז נישט די זעלבע, זיי האבן נישט קיין קאמאן קאוז, זיי האבן נישט די זעלבע ציל, זיי האבן נישט די זעלבע סיבה וואס נעמט זיי צוזאם. אבער שוין אפגערעדט ווען ס'איז יא דא, די ציל איז געמיינזאם און די סיבה איז די זעלבע איז עס נאך שטערקער. די מענטש פארלירט זיין סענס, זיין געפיל אז ער איז איינער א יחיד, און לגבי דעם אז ער איז נעמט נישט ער נעמט ווייניגער אחריות, ער טראגט ער פילט אז ער טראגט ווייניגער פאראנטווארטליכקייט פאר די מעשה, פאר די זאכן וואס ער טוט. און נאכדעם איז דא נאך א נאך אן עלעמענט, נאך אן אספעקט, און דאס איז די וואס מען רופט די כח הרבים, געווענטליך נוצט מען עס אויף א פאזיטיוון אופן, אויף א גוטע זאך, נאר דא איז עס פארקערט. כח הרבים מיינט אז מ'רופט עס אויף ענגליש פעיר פרעשור, אז א מענטש וויל, דאס איז די טבע פון א מענטש אז יעדער האט א נטי' צו קאנפארמען, זיך צוצושטעלן צום ארום, וואס ער זעט די ארום טוט, וואס די שכן טוט, וואס די ברודער טוט, וואס די גאס טוט, וואס מ'טוט דא אין די שטאט, א מענטש האט אזא נאטירליכע נטי' זיך צוצושטעלן דערצו. איז ווען ער איז אין א מחנה, ער איז אין א גרופע פון אסאך מענטשן וואס פירן זיך אויף אויף א געוויסן אופן, טוען געוויסע פעולות, העט ער אטאמאטיש האבן א דראנג, ער העט האבן א אימפולס מיטצופארן דערמיט און עס אויך טון. אין בעסטן פאל וועט ער עס שטיצן. אין אנדערע ווערטער, אפילו ער העט נישט אליינס טיילנעמען אין די געוואלדטאטן, ער העט נישט אליינס טון פעולות בקום ועשה, וועט ער עס אבער שטיצן, העט מוטיגן דעם שכן, און העט אים זיכער נישט קריטיקירן אדער אראפרייסן. דאס איז די טבע פון א מענטש, מען קאנפארמט. און דורכאויס ראיאטן איז דא אזוי ווי א דיבערלאזע, א ווארדלעס, פעיר פרעשור. מען דארף נישט מוטיגן זיך איינער דעם אנדערן, טו, מאך, שיס אויס דעם פענסטער, איך גיי דא, דו גייסט דארטן. ס'געשענט. פונקט ווי קיינער דארף קיינעם נישט מוטיגן צו גיין אנגעטון אויף א געוויסן אופן, מען רעדט נישט ווען ס'איז ווען די מסורה איז אזוי אדער ס'איז א מנהג אין א קהילה, מען רעדט א זאך וואס האט נישט דווקא קיין שום אחיזה אין ערגעץ נישט, האט נישט קיין שורש, מען רעדט למשל סטייל, אז מען גייט אנגעטון א געוויסן סטייל, מען טראגט געוויסע גלעזער, געוויסע קליידער, מען קויפט ביי געוויסע געשעפטן, דאס זענען זאכן וואס מען טוט ווייל מען טוט, אזוי איז עס, דאס איז פעיר פרעשור, קאנפארמינג צו זיך צוצושטעלן און ווי מען זאגט אריין בלענדן אין דעם ארום אין די סביבה, אגב און להבדיל אונז ווייסט מיר אז איינע פון די זאכן איינע פון די א געוויסע כח וואס ליגט אין תפילה בציבור ווי ס'ווערט געברענגט איז טאקע ממש דאס אז ווען עמיצער דאווענט מיט א ציבור ווערט ער מער פארלוירן כאילו מ'איז ווייניגער בודק כאילו פון הימל צו ער איז ראוי צו אז זיינע בקשות זאלן נתמלא ווערן אדער נישט. משא"כ ווען איינער דאווענט אליין איז דא אזוי ווי א גרעסערע פאוקוס אויף אים, און ער ווערט נישט, אין א ציבור ווערט ער פארלוירן, ער ווערט פארשוועמט, ער ווערט, ער ווערט, ער ווערט צעגאסן, צוזאמגעגאסן, די גאנצע ארום ווערט צוזאמגעגאסן אין איין זאך, אין א מנין, די מנין דאווענט, שוין, א מנין איז א צווייטע זאך, קוקט מען ווייניגער אויפן יחיד, ווען א יחיד דאווענט, איז עס שוין א צווייטע בחינה. צוריק צו די ראיאטן. איז דא נאך א זאך, נאך א נקודה, וואס דא ליגט שוין א ממשות'דיגע אמת, נישט פסיכאלאגיש, ס'איז דאס אז די פאקט וואס וואס איז דא נאך מענטשן וואס מאכן וואס טוהן יעצט געוואלדטאטן, וואס ווילדעווען ארום, געבט מער פרייהייט פאר יעדן יחיד צו ווילדעווען, פארוואס? ווייל די די פאליס האט יעצט א ריזיגן פאוקוס, ער דארף ער דארף וויסן וועם צו כאפן, ער דארף האט דא הונדערט מענטשן צו טויזנט מענטשן, ס'איז א בחינה ווי. לאמיר זאגן מען טרעפט זיך אין א וואלד און מען באגעגנט זיך מיט א בער, איז ווען מען רעדט פון א גרופע מענטשן ווייסט יעדער איינער אז זיין ציל איז צו לויפן שנעלער ווי דעם שטאטסטן לויפער, ער דארף נישט לויפן אזוי שנעל ווי ווען ער איז איינע, ווען ער איז אליין, האט ער סאך מער פרעשור, סאך מער מורא און אויך סאך מער טשענסעס אז די בער זאל אים כאפן ווי ער איז אין א גרופע, ווען ער איז אין א גרופע. האט די בער אפאר צילן, און די עיקר ציל, די עיקר פאוקוס פון יעדן איינעם איז צו לויפן שנעלער ווי דעם שטאטסטן. זעלבע זאך איז מיט די אין ראיאטן, אז יעדער איינער דארף זיכער מאכן אז ער נישט אין פראנט, האט נישט די פאליס ממש לעבן זיך, אז מען קוקט נישט נאר אויף אים, אז ער סטארטשעט נישט ארויס, כ'ווייס, אז ער טוט נישט עפעס ערגער ווי וואס די נעקסטע צוויי מענטשן ארום אים טוען, און אזוי ווייטער. געווענטליך אין אזא פאל איז ער סעיף. דאס הייסט אז די די פאליציאנטן וועלן אים נישט, וועלן נישט גיין אויפזוכן אים, ער סטארטשעט נישט ארויס און ס'איז דא גענוג אנדערע וואס טוען אדער די זעלבע זאך אדער אפילו נאך ערגערס. דאס איז שוין חוץ חוץ דעם ס'איז א פשוט'ע פאקט, ס'איז א סברה און א פאקט, אז ווען ס'קומט צו ערנסטע מצבים וואס זענען ארויס פון קאנטראל, זענען די טשענסעס אז דאס געזעץ זאל אינפארסירט ווערן סאך נידריגער ווי ווען אלעס פארט געהעריג. ס'הייסט. פאליציאנטן וועלן ענדערש זיך נעמען צו א פרידליכע קראוד, צו א מענטש וואס איז, צו א געגנט ווי אלעס איז פרידליך און מנוחה'דיג, מען ווילדעוועט נישט דארטן אבער מען פארלעצט דאס געזעץ, ווי איידער צו אינפארסירן דאס געזעץ צו צום מאקסימום אזוי ווי ס'דארף צו זיין אין א פלאץ און ביי מענטשן וואס ווילדעווען און טומלען, וואו ס'איז דא געוואלדטאטן, וואו ס'איז דא ווייעלענס. די ציל דעמאלטס ווערט גאר עפעס אנדערש, די ציל מיט. ראיאטן איז נישט צו אינפארסירן דאס געזעץ און מאכן זיכער מאכן אז געזעץ און ארדענונג קומט צוריק נעמט איבער דאס פלאץ פון דעם כאאס, נאר די ציל איז צו בארואיגן די געמיטער, אפשטעלן די ראיאטן, אפשטעלן די ווילדערייען, אפשטעלן די רויבן און פלינדערן. דאס הייסט אין אנדערע ווערטער די פאקוס איז ווייניגער אויפן געזעץ. איז בכלל ביי ראיאטן איז דא א קלענערע טשענס אז פאליציאנטן זאלן ארעסטירן מענטשן. ס'איז א סטאטיסטישע פאקט אגב. און אונז האבן עס אפילו יעצט געזען, און מענטשן האבן געהאט טענות, אבער ס'קען זיין אז א חלק דערפון ליגט אין דעם אז אין די היימישע געגנטער למשל האט מען געקענט מער זען, מ'רעדט דא ספעסיפיקלי פון ניו יארק סיטי, אנדערע געגנטער איז געווען רואיגער, אז די פאליס האט אינפארסט די סאושעל דיסטענסינג און אנדערע פארשריפטן און געזעצן, די צייטווייליגע געזעצן וואס זענען מיטגעקומען מיט קאראנע, אז זענען דארטן געווען כפי ערך שטרענגער. ווי מיט די פראטעסטירס, און דאס איז העכסט ווארשיינליך איינע פון די סיבות, נישט אז ס'איז גערעכט און נישט אז ס'דארף אזוי צו זיין, אבער ס'איז א חלק פון די מציאות החיים, ס'איז אזוי כמעט אייביג און איבעראל. איז טאקע מהאי טעמא, וויבאלד איינע פון די עיקר סיבות פארוואס ראיאטן פירן צו געוואלדטאטן וואס ווערן נאר שטערקער און ווערן אלץ שווערער צו קאנטראלירן, טאקע ווייל איינע פון די סיבות איז דאס אז דער יחיד פארלירט זיין חוש פון זיך אנקוקן ווי א יחיד, ער ווערט אזוי ווי א חלק פון די גאנצע קראוד, פון די מחנה, פון די גרופע, טאקע וועגן דעם איז די טרערן גאז, Tear Gas, איז אן עפעקטיווער מיטל. אקעי, טרערן גאז ווייסט מען קודם אז ס'מאכט אומבאקוועם פארן מענטש, ס'מאכט, ס'ממש קען פארבלינדן, ס'מאכט שווער דאס זען, און ס'מאכט שווער דאס אטעמען, מאכט קראצן, ס'קען אפילו ברענגען בלוטן, וואונדן ממש ביי א מענטש, הגם ס'איז באופן כללי פארשטייט זיך איז עס נישט מסוכן, איז די אבער די סיבה איז נישט צו מאכן די פראטעסטירס אומבאקוועם, ס'איז נאר די נעקסטע סטעפ דערפון, די תוצאה פון פילן אומבאקוועם. ווען א מענטש טרעפט זיך פלוצלינג אין אזא זאך, ער דארף כאפן דעם אטעם, און ער זעט נישט וואו צו גיין ווייטער, און די אנדערע שוועריגקייטן וואס טיער גאז ברענגט פארן מענטש, טרעפט ער זיך צוריק קאלעפסן, ער טרעפט זיך צוריק פארגליווערט ווערן אין זיין יחידות, אלס א אינדיווידועל, אלס א מענטש, ווייל זיין אומבאקוועמליכקייט שיפט זיין פאוקוס פון וואס די מצב איז, די זאך, די מצב, דער עולם, צו זיך אליין, ער קוקט אריין, ער איז ממש געצוואונגען צו קוקן, אריינצוקוקן אויף זיך, און זיך אפגעבן מיט זיך אליין, און דאס גיבט אים צוריק זיין סענס אוו אינדיווידועליטי. דאס הייסט אויב די ראיאטן פירן א מענטש, אויב מען קען דאס פארגלייכן צו אז א מענטש ווערט כאילו ליקוואד, ער צוגיסט זיך און ער גיסט זיך אריין אין די קראוד, אין די גרופע, אין די מאסן, האט טרערן גאז א פארקערטע עפעקט, ס'געבט אים א פארגליווער, א שטעל אויף, ער לייגט אים צוריק אריין אין די פארעם פון מענטש, ער טרעפט זיך זיין זיך אליין, און במילא דאס שטעלט אים אפ פאר א מינוט און ער טראכט. און ער כאפט אז אז ער איז א מענטש אליין און ער עקט דא, ער איז נישט אזוי ווי א שרויף פון א מאשין. איז די פראבלעם מיט ראיאטן איז אייביג אז ס'איז א קעטש טווענטי טו, א א בלאנקע ש מ'זאגט א שווערד וואס איז אויסגעשארפט פון ביידע זייטן, אדער בלשון חזל א היתר כרוך באיסור, ווייל פון איין זייט דארף די פאליס געבן, יעצט גיימיר צוריק צו די ערשטע נקודה פון אנהייב, די פאליס דארף געבן כדי צו קענען האבן, א געוויסע עדזש, א געוויסע כח, זיי זאלן קענען אנכאפן דעם מצב, דארפן זיי, דארפן זיי געבן דעם איינדרוק ווי זיי זענען דא אין קאנטראל. און כדי דאס צו טון, זענען דאך במציאות נישט, זענען סאך ווייניגער ווי די, ווי די פראטעסטירערס, סאך ווייניגער אין צאל, דארפן זיי געבן דעם איינדרוק פון זיין אזוי ווי איין גרויסע שרעקעדיגע שטיק. אבער מצד השני, דאס אליין. צעפלאמט נאך מער די געמיטער, און ווי דערמאנט אויבן אז דאס קאנצענטרירט מער די שנאה אויף איין פלאץ, אין איין ריכטונג, און אויף א גרעסערע פארנעם. סאו ס'איז א קעטש טווענטי טו, ס'איז זייער שווער, ס'איז מורא'דיג שווער צו האבן דעם ריכטיגן באלאנס צווישן מענטשן זאלן נישט אנקוקן ווי די פאליס איז דא די שונא וואס זוכט מיך צו דערשטיקן און. ס'איז נישט נאר אלגעמיין אזוי ווי יעצט איז די פאליס פאליס ברוטאליטעט אין אין די מעשה דזשארדזש פלויד זיי האבן אים געהארגעט סאיז יעצט אליינס דא איז דא א שונא יענער דארטן יענע שטיק דארטן איז די שונא און ווען יענע שטיק דארטן וואס איז אזוי אויך שרעקעדיג מיט דעם פסיכאלאגישן עפעקט פון מאכט און פון האבן די זאך אין קאנטראל און ווען יענער הייבט נאך אן עקטן הייבט נאך אן נוצן געוואלדסמיטלען ווערט עס נאך פארשטערקערט סווערט קאנפירמד און דאס ברענגט די מאסן צו רעאגירן אויף צוריק. סאו ס'איז זייער שווער צו האבן די ריכטיגע באלאנס צווישן זעהן אז די פאליציי פרובירט זיין איינגעהאלטן, פרובירט נישט צו זיין אגרעסיוו, און מצד השני יא זיין אגרעסיוו ווען ס'פעלט זיך אויס, ווייל מ'שטייט דאך דא פנים אל פנים מיט פראטעסטירערס, מיט מענטשן וואס רודערן, טומלען, ווארפן זאכן, זענען, ס'איז מסוכן, און אפילו ס'איז נישט מסוכן אבער טוען זיי געפערליכע זאכן, זיי מאכן א חורבן, און ס'איז זייער שווער צו טרעפן. דעם פונקטליכן, די פונקטליכע נקודה וואס איז ריכטיג, ס'איז אפשר אפילו אוממעגליך. חוץ מזה וויל די, ווילן פאליציאנטן בעצם אליין, זיי ווילן נישט מען זאל זיי אנקוקן אז זיי זאלן אויפגענומען ווערן ווי אומ'יושר'דיג, ווי זיי האנדלען מיט זאכן אויף א אומ'יושר'דיגן אופן, און נישט נאר לגבי די פראטעסטירערס וועמען זיי דארפן יעצט באהאנדלען, מיט וועמען זיי דארפן זיך יעצט אפגעבן, נאר סתם אלגעמיינע מענטשן וואס הערן, ליינען און זעען די נייעס. אז אפילו פאר יענע ווען מען זעט אזא בילד אזא בילד ווי די פאליציי נוצט נוצט זיך מיט זייער אסאך כח מיט מאכט זענען אגרעסיוו אפילו ווען די מצב האט עס ממש פארלאנגט די מציאות האט זיך ממש געבעטן אז די פאליס זאל אזוי רעאגירן די פאקט איז אבער אז זייער אסאך מענטשן פון די זייט און אזא פאל באקומען סימפאטיע מיט די פראטעסטירערס אדער עכ"פ ס'זאל באקומען א נעגאטיוון בליק אויף די פאליציאנטן, און דאס איז עפעס וואס זיי ווילן סתם אזוי נישט, שוין אפגערעדט אינעם יעצטיגן קלימאט ווען ווען ס'איז דא אזא ווינט, ס'איז דא אזא טומל קעגן פאליציי ברוטאליטעט. נאכדעם איז דא נאך א שוועריגקייט אז, ס'האבן מיר אויך דערמאנט אויבן, אז די פאליציי וועט געווענטליך פרובירן צו פאוקוסן אויף די פירערס און אויף די הויפט טומלערס, אויף די מערסטע מסוכנ'דיגע מענטשן, און דאס האט א דאפלטע אפעקט געווענטליך, קודם, אז מען עלימינירט די צינדערס און די אנדרייערס און די וואס גיסן אויל צום פייער, און צווייטנס די פאקט אז ס'זענען דא ארעסטן געווענטליך קילט אביסל אפ די געמיטער און ס'האט אפעקט אויף אסאך מענטשן בפרט די רואיגערע די וואס זענען נישט גרייט צו האבן קייטלעך און דארפן דילן מיטן סיסטעם און מעגליך אפילו נאכדעם מיט א קאורט קעיס און אלעס מיט די שטראפן מיט די קאנסעקווענצן זיי בארואיגן זיך אביסל זיי ווערן מער איינגעהאלטן אבער דאס איז שוין דאס ווערט אלץ ווייניגער און ווייניגער רעלעוואנט אין אונזער תקופה, ווען דער פירער אדער די פירערס, דער העצער אדער די העצערס, דארפן נישט זיין דארטן פיזיש און טומלען בשעת מעשה. ס'איז א וועלט פון סאושעל מידיע, ס'איז א וועלט ווי מענטשן קאמיוניקירן ווירטשעלי, ווירטואל. איז שווערער אויפצוזוכן און זיכער בשעת מעשה דעם פירער, דעם אנדרייער, דעם העצער, ווען ער איז לאו דווקא פיזיש אין שפיץ, לאו דווקא בשעת מעשה שרייט ער העכער ווי אסאך אנדערע און ער איז באמת לאו דווקא דער גורם, ער איז זיכער לאו דווקא דער עיקר גורם. ער העצט אן און פארפירט א טומל ווען מענטשן זיצן מורא'דיג באקוועם אין פראנט פון זייערע סקרינס און אפילו אויך בשעת מעשה, און ער איז נישט דא צו ארעסטירן. קענסט אים נישט אנכאפן. ער איז נישט פיזיש דא, ער איז זיכער נישט פיזיש אין פראנט, און וועסט אפילו זייער אסאך מאל נישט וויסן אז ער איז דער פירער, ער איז דער וואס שטייט און דרייט יעצט אן דעם עולם. דאס אלעס זענען כללים אין אלגעמיין. מיט די יעצטיגע כוואליע פון ראיאטן איז שווער איז אביסל שווערער צו זאגן ווייל די פאליציי איז געווען באופן כללי אין ניו יארק סיטי און אין אנדערע פלעצער און טאקע אין מינעסאוטע זענען זיי געווען מער איינגעהאלטן פארוואס צו מען האט פארשטאנען אז עס איז בעסער אזוי אז פארקערט עט ברענגען ערגערע פאלגן צו אינעם פאל פון ניו יארק סיטי ווען עס איז דא וואס ווילן באשולדיגן די מער צו דעם צו יענעם, וואס עס זאל נאר זיין, אבער אין אלגעמיין איז עס ס'איז בפרט מיט די לעצטע נקודה אז די פירער אדער פירערס זענען פנים'לאז, ס'איז שווער צו טרעפן, ס'איז שווער זיי אויפצוזוכן, טרעפן און כאפן, ארעסטירן און אפשטעלן. אנדערע מין מציאות, מען לעבט אין א אנדערע תקופה, די אומשטענדן טוישן זיך, די השגות טוישן זיך, ס'איז א אנדערע מין, ס'איז, מסתבר איז אז די. ראיאט פאליס און בכלל לאו ענפארסמענט, מסתמא האלטן זיי שוין אינמיטן, קען זיין זיי האלטן שוין אפילו ווייטער ווי אונז טראכט מיר, דארף מען זיך צופאסן צו די נייע אומשטענדן און צום נייעם מציאות, און מען דארף באהאנדלען זאכן אנדערש, פשוט ווייל די אופן וויאזוי די געוואלדטאטן שפילן זיך אויס איז אויכעט אנדערש, די פריער און די נאכדעם און די ארום און ארום איז זיכער אנדערש ווי ס'איז געווען אפילו נאר מיט אגאנצן אפאר יאר צוריק. ברכה און הצלחה.